רגל אחת. מיט ר' פנחס גלויבער. שלום וברכה. די לעצטיגע געשעענישן, בעיקר, אנגעהויבן האט זיך עס מיט דעם מיט די מארד פון דזשארדזש פלויד אין מיניעפאליס מינעסאטע, וואס דאס האט געברענגט א כוואליע פון פראטעסטן וואס האבן נאכדעם געפירט צו ראיאטן איבער'ן לאנד, ברענגט אביסל אין פאוקוס די היסטאריע פון קנעכטשאפט אין אמעריקע, פון שקלאפן. אמעריקע איז יארן לאנג געווען א לאנד פון שקלאפן. א לאנד פון שקלאפן מיינט אז ס'איז געווען לעגיטים און לכתחילה אז מענטשן האבן געהאלטן שקלאפן קעגן זייער ווילן און זיך באנוצט מיט זיי פאר צוואנגס ארבעט. יעצט, קנעכטשאפט איז א חלק פון די היסטאריע פון די פאראייניגטע שטאטן. וואס מ'זאל נאר זאגן דערוועגן, צו ס'איז שלעכט אדער גאר שלעכט אדער גאר שרעקליך, ס'איז א מציאות. ס'איז אפאר הונדערט יאר וואס אמעריקע האט, וואס די ענין פון שקלאפן איז געווען א חלק פון די אמעריקאנער מציאות. ס'האט זיך אנגעהויבן בערך אינעם יאר זעכצן נײַנצן, סיקסטין ניינטין, און ס'האט זיך געצויגן ביז. אייטין סיקסטי פייוו, אַכצן הונדערט פֿינף און זעכציק, דעמאלטס איז די ענין געקומען צו א סוף, און ס'איז געקומען צו א סוף אינאיינעם מיט די ענדע פון די סיוויל וואר, די אמעריקאנער בירגער קריג. אמעריקאנער בירגער קריג איז פשט אז אין אמעריקע אליין איז געווען א מלחמה צווישן צוויי טיילן פונעם לאנד, געזיגט האבן די צפון שטאטן, די צד שכנגד זענען געווען די דרום שטאטן, די דרום שטאטן זענען געווען דערפאר אז קנעכטשאפט זאל בלייבן, די צפון שטאטן האבן עס געוואלט אפשאפן אין גאנצן לאנד, געענדיגט האט זיך עס מיט א מלחמה ווען צום סוף האט געפירט צו א נצחון פון די צפון שטאטן, צפון איז אויבן ווי ניו יארק געפינט זיך, די צפון חלק פון די פאראייניגטע שטאטן, און די צפון שטאטן האבן געזיגט און קנעכטשאפט איז געקומען צו א סוף. ווען מען טראכט פון קנעכטשאפט קומט באלד אויף אויפן געדאנק די דרום שטאטן, די סאדערן סטעיטס. פארוואס? ווייל דארטן האבן זיך די רוב מנין ובנין פון די שקלאפן געפונען. די אמת איז אבער אז די צפון שטאטן זענען פונקט אזוי פארבינדן מיט דעם ענין פון שקלאפעריי אין אמעריקע ווי די דרום שטאטן, ווייל הגם די שקלאפן האבן זיך בפועל למעשה געפונען בעיקר אין דרום, איז אבער די עקאנאמיע פון די צפון שטאטן געווען. בעיקר אנגעוואנדן אין די קאטטאן פראדוקציע פון די דרום שטאטן, וועט מען באלד זען. במילא קומט אויס אז אן די קאטן פראדוקציע פון די דרום שטאטן, וואס איז בעיקר באשטאנען פון שקלאפן ארבעט, איז נישט דא קיין, איז נישט, וואלט נישט געווען קיין עקאנאמיע אין די צפון שטאטן. במילא האבן זיי נישט נאר פונקט אזוי בענעפיטירט פון די שקלאפעריי, נאר זענען אויך געווען אנגעוויזן דערויף אין די קאטן פראדאקשן. קאטן איז וואטע אויף אידיש אדער כותנה וויאזוי מען רופט עס אין ארץ ישראל, איז דריי פערטל פון די קאטן פון די גאנצע וועלט איז געקומען פון די דרום שטאטן פון אמעריקע, דאס הייסט ווי מען קען זיך פארשטעלן מען האט גערעדט פון א ריזיגע ריזיגע אונטערנעמונג, יעצט די דרום שטאטן, אנטשולדיגט די צפון שטאטן האבן אפגעשאפן שקלאפעריי, נאך אין עיטין או פאור, מען רעדט פון א וואס בערך זעכציג יאר פאר די סוף פון די סיוויל וואר, פאר ס'איז אפיציעל אפגעשאפן געווארן אין גאנצן לאנד. למעשה הגם די צפון שטאטן האבן אפיציעל דורכגעפירט געזעצן אפצושאפן שקלאפעריי, זענען זיי ווייטער געבליבן בענעפעטירן דערפון. יעצט לאמיר געדענקן. כדי צו האבן קאטן וואטע, דאס איז דאך א זאך וואס וואקסט, דאס קומט פון א געוויסע סארט פלאנץ, יא? דארף מען דאך האבן פעלדער. קויפן פעלדער, און ווי מ'קען זיך פארשטעלן רעדט מען פון ריזיגע פעלדער, גרויסע שטחים, ווי געזאגט נאכאמאל, די דרום שטאטן האבן באזארגט א דריי פערטל פון די וועלט'ס קאטן געברויכן, איז רעדט מען פון זייער גרויסע, זייער אסאך און זייער גרויסע פעלדער, און כדי דאס צו קויפן דעמאלטס פונקט ווי היינט דארף מען צוקומען צו הלוואה פון די באנק, איז די פיינענסינג, די מארגעטשעס צו קויפן די פעלדער איז געקומען פון בענק וואס האבן זיך געפונען אין די צפון שטאטן. נישט נאר דאס, נאר היות די קנעכט זענען דאך נישט באטראכט געווארן ווי געהעריגע מענטשן, די שווארצע קנעכט זענען געווען לעגאל ווי דעם אייגנטום פונעם בעל הבית, זייער נכס, זייער פראפערטי, נו, אויף פראפערטי איז דאך דא אזא זאך ווי אינשורענס, די אינשורענס אויף די קנעכט ווייטער זענען געקומען פון די אינשורענס קאמפאני וואס האבן זיך ווייטער געפונען בעיקר אין די צפון שטאטן, די קנעכט האבן דאך אויך געדארפט קליידער, ביליגע קליידער אויפן גרויסן פארנעם, היות די אינדוסטריאלע וועלט פון אמעריקע דעמאלטס איז געווען קאנצענטרירט אין די צפון שטאטן. קומט אויס אז די פעקטעריס וואס האבן צוגעשטעלט קליידער פאר די קנעכט איז אויך געווען אין צפון, ס'הייסט די צפון שטאטן האבן צוגעשטעלט די קליידער וואס די בעלי בתים פון די קנעכט האבן זיך גענויטיגט, און אזוי ווייטער. דאס זענען נאר אפאר דוגמאות וויאזוי די צפון שטאטן האבן שיין און איידל און בעל בתיש מיטגעארבעט מיט די דרום שטאטן און מיט די שקלאפעריי, און נישט נאר מיטגעארבעט נאר די עקאנאמיע פון די צפון שטאטן איז געשטאנען און האט זיך געשטיצט אין גרויסן טייל אויף די שקלאפעריי פון די דרום שטאטן. די פאקט וואס די עיקר עקאנאמיע פון די דרום שטאטן איז געשטאנען, די עיקר ארבעט וואס מענטשן האבן דארטן געהאט און געטון איז געווען קאטן. אלס א תוצאה פון דעם איז א גרויס חלק, רוב, פון די דרום שטאטן זענען געבליבן, זענען באשטאנען פון אגריקולטור, פעלד און ערד ארבעט, און זענען אויך געבליבן רורעל, ס'הייסט אזוי ווי אין קאנטרי לייף. פארמס, נישט קיין שטעט, נישט קיין סיטיס, ס'איז געווען זייער ווייניג, ממש געציילטע גרויסע שטעט אין די אין די דרום שטאטן, און רוב פון זיי זענען געווען מער אין די אויבערשטע חלק פון די דרום, נאנטער צו צפון, זענען געווען ווייטער אוועק פון די גרויסע קאטן פעלדער. דאס האט אויך געפירט, ווי פריער דערמאנט, אז ס'איז כמעט נישט געווען קיין אנדערע גרויסערע גרעסערע עסטעבלישט אינדוסטריס אין די דרום שטאטן, אינגאנצן צען פראצענט פון די פעקטאריס אין די פאראייניגטע שטאטן אין יענע תקופה האט זיך געפונען אין דרום, אלע אנדערע זענען געווען אין די צפון סטעיטס. און היות אלעס האט זיך געדרייט דארטן אין די דרום האט זיך אלעס געדרייט ארום קאטן, ארום ריזיגע קאטן פעלדער וואס זענען באארבעט געווארן דורך די שקלאפן, איז אויך אויסגעקומען אז רוב פון די געלט וואס האט זיך דארטן געדרייט וואס דער האט געגעבן יענער האט גענומען איז אויך געווען ארום די אינדוסטרי, פון שקלאפן צו קויפן קנעכט, במילא איז די האט האבן זיך די דרום שטאטן זייער ווייניג גערוקט פאראויס מיט די טעכנאלאגישע זאכן פון יענע צייטן, אריינגערעכנט ווי למשל באן שינעס, באנען, און אנדערע אזעלכע זאכן, מילא די אינפראסטראקטשער, בנינים און אזוי ווייטער, און ווי געזאגט באנען. איז געווען זייער צוריקגעשטאנען אין די דרום סטעיטס און דאס איז געווען א היפשע פעקטאר פארוואס די דרום שטאטן האבן פארלוירן די מלחמה אין די סיוויל וואר וואס האט אגב אויסגעבראכן אין עיטין סיקסטי וואן, אַכצן הונדערט איין און זעכציק, סאו מיט א קארגע הונדערט זעכציק יאר צוריק, און ס'האט זיך געצויגן פאר בערך פֿיר יאר ביז אַכצן הונדערט פֿינף און זעכציק. יענע קריג ווי געזאגט האט זיך געענדיגט מיט א נצחון פאר די נארדערן סטעיטס, פאר די צפון שטאטן, און א היפשע פאקטאר דארטן איז געווען די פאקט אז זייער אינפראסטרוקטור איז געווען זייער צוריקגעשטאנען. ס'הייסט טאקע ממש דאס, זייער האנדלען און זיך אפגעבן מיט קנעכט איז געווען א היפשע סיבה פארוואס זיי האבן למעשה פארלוירן די קריג אין וועלכע וואס איז געקומען אדאנק דעם ווייל די דרום שטאטן האבן געוואלט בלייבן אז קנעכט זאל בלייבן לעגאל. אמעריקע געווען פול מיט שקלאפן, זייער אסאך, ס'ווערט געשאצט אז בערך עיטין סיקסטי, אַכצן הונדערט און זעכציק, דאס מיינט ממש פאר די סיוויל וואר האט אויסגעבראכן, האבן אין אמעריקע געוואוינט פֿיר מיליאן שקלאפן, און מ'דארף דא געדענקן אז די גאנצע באפעלקערונג פון די פאראייניגטע שטאטן אין יענע תקופה איז באשטאנען פון איין און דרײַסיק מיליאן מענטשן. ס'הייסט אז די שקלאפן זענען געווען וויפיל בערך אכט פראצענט פון די, אביסל ווייניגער ווי אכט פראצענט פון די באפעלקערונג. אין דרום, אין די דרום סטעיטס, איז די שקלאפן באפעלקערונג, האט די שקלאפן באפעלקערונג אויסגעמאכט א גאנצע דריטל פון די גאנצע באפעלקערונג. אזויפיל פון זיי איז געווען. רוב שקלאפן זענען געווען קאנצענטרירט אין די הענט פון די רייכערע גוט באזיצערס, אזוי מ'רופט עס, מענטשן וואס האבן פארמאגט גרויסע, ריזיגע פעלדער פון קאטנס. רוב שקלאפן אייגנטומער האבן נישט פארמאגט מער ווי פינף אדער אפילו ווייניגער קנעכט, און רוב איינוואוינער, רוב באפעלקערונג פון די דרום שטאטן האבן בכלל נישט געהאט קיין קנעכט. טאמער איז אים אביסל גוט געגאנגען און ער געווען א שטיקל בעל-בתי'שע גוי, האט ער געקענט דינגען א קנעכט. און דאס זענען געווען, זייער אסאך פון די פון די איינוואוינערס אין די דרום סטעיטס זענען געווען עכט ארעמע פארמערס, ממש ווי מ'ליינט אין די מעשה ביכלעך פארצייטנס, וואס האבן געפלאנצט און געזייט און דאס האבן זיי געגעסן, זיי האבן אין אנדערע ווערטער זייער ווייניג זאכן געקויפט, מיט דעם אלעם האבן די יענע, אפילו די גאר ארעמע פארמערס וואס האבן נישט געהאט קיין שייכות מיט קנעכטשאפט, זיי האבן נישט געהאט קיין קנעכט, זיי וואלטן אין ווילדסטן חלום נישט געקענט קויפן אדער אפילו דינגען קיין שקלאפן, האבן פארטיידיגט דעם ענין פון קנעכטשאפט, צוליב אפאר סיבות, קודם איז עס געווען אן איינגעבירגערטע איינגעפונדעוועטע ראסיזם, וואס איז געווען טיף פארנעסטעוועט, טיף פארווארצלט אין א גרויס חלק פון אמעריקאנער בירגער, טאקע בפרט פון די דרום שטאטן, איז זיי האבן אנגעקוקט אז ס'קומט אזוי, פשוט ס'קומט אזוי, און ס'האט זיי אויך געמאכט פילן בעסער אלס ווייסע, ס'הייסט ווייל די די געדאנק, די אופן וויאזוי מ'האט בארעכטיגט דאס, וויאזוי נעמסטו א צווייטן וואס איז דיינס גלייכן, דיר פאר א קנעכט, כ'מיין שטעל דיר פאר דו גייסט אריבער צום שכן קעגן איבער די גאס, ביסט פשוט שטערקער פון אים, און ס'איז נישט דא קיין פאליס, לאמיר זאגן מ'רעדט פון א געגנט מיט דיפאנד די פאליס, מזל טוב, איש כל הישר בעיניו יעשה, און מאכסט אים פאר דיין קנעכט, מיין גאט מיט וואס פאר א רעכט טוסטו עס? די תירוץ איז געווען אז די שווארצע זענען נישט קיין עכטע מענטשן, עפעס א מין בריאה אזא כוי ערגעץ צווישן צווישן חיה, בהמה, און מענטש, במילא אזוי האט מען עס בארעכטיגט, איז דאס איז געווען עפעס אזא פסיכאלאגישע זאך אין די קעפ פון די ארעמע ווייסע. אז זיי פילן בעסער וויבאלד ס'איז דא איינער וואס וואוינט דא אויפן זעלבן גאס און ער איז שוואכער ווי אים. אונז ווייסן מיר דאס איז א מציאות, א חלק פונעם מציאות החיים, אז איבעראל, אין יעדע גרופע, אין יעדע סעקטאר, אין יעדע קרייז, איבעראל זענען דא די מענטשן וואס דארפן האבן אנדערע וואס זענען ווייניגער אדער שוואכער אדער נישט אזוי גוט אדער נישט אזוי חשוב ווי זיי, ווייל נאר אזוי פילט מען גוט. בכלל, די וועלט, אונז ווייסן מיר, ארבעט מיט קאנטראסטן, זה לעומת זה. אויב ס'איז נישט דא שלעכט איז דאך נישט דא קיין גוט, אויב ס'איז נישט דא טונקל איז נישט דא ליכטיג, די גאנצע משמעות פון יעדע זאך, לאמיר זאגן גוטע זאכן, איז נאר ווייל ס'איז דא די היפוך פון דעם דבר, ס'איז דא דאס פארקערטע, די קאנטראסט דערפון. און אונז זעמיר אויך אין גרופעס, אפילו לאמיר זאגן אין תפיסה, וואו ס'זאלן זיין, וואו מענטשן לאמיר זאגן זיצן און זענען געקלאפט, זענען געפאלן, זיי ווערן אנגעקוקט דורך אנדערע ווי שוואכער, ווי ווייניגער חשוב, איז צווישן יענע אין יענע גרופע אליין וועלן אויך זיין חשוב'ערע און ווייניגער חשוב, און מען מוז עס האבן, כדי צו פילן חשוב דארף זיין איינער וואס איז ווייניגער חשוב. כ'מיין ס'דארף, ס'דארף נישט אזוי זיין אבער אזוי איז עס למעשה במציאות. און די אמת איז אז ס'זענען געווען אסאך פון די אזויגערופענע פאונדינג פאדערס, די גרינדערס פון די פאראייניגטע שטאטן, וואס זענען געווען זייער ברייט אין זייער טראכטן לגבי פרייהייט און דעמאקראטיע און גלייכבארעכטיגונג פאר יעדן איינעם, אויך זיי האבן געמוזט זיך טרעפן אזא מין תירוץ עלאנג דאוס ליינס ווי מען זאגט בערך אזא פילאזאפישע שיטה כדי זיך צו בארעכטיגן. ס'דא למשל א ציטאט פון דזשעפערסאן, פון טאמאס דזשעפערסאן, ער האט געשריבן, און לאמיר איבערגעבן די תמצית דערפון, איבערגעגאסן אויף אידיש, איבערגעטייטשט אויף אידיש הערט זיך עס שטומפיג, ער זאגט אז ס'איז עפעס נישט אהער און נישט אהין, ס'איז א געוויסע, ס'איז ממש א פראבלעמאטישע מצב, ווייל פון איין זייט איז דא יושר און גערעכטיגקייט וואס פארלאנגט בעצם אז מען זאל באפרייען די שווארצע, פארוואס עפעס זאל מען אים פארקנעכטן? פון די אנדערע זייט אבער דארף מען דאך קענען אנגיין מיטן לעבן, און ווי פריער דערמאנט דאס איז געווען א חלק, שקלאפעריי איז געווען א חלק פונעם לעבן, סאו דאכט זיך אפילו דזשעפערסאן וואס האט געלעבט אין יענע תקופה און האט אפשר אפילו אליינס געהאט שקלאפן, איך ווייס נישט, אבער אנדערע פירערס האבן, אנדערע וויכטיגע און חשובע און פירנדע פערזענליכקייטן פון אמעריקע האבן זיכער געהאט, אריינגערעכנט אזעלכע וואס האבן אין פרינציפ נישט מסכים געווען דערמיט, נאר ס'איז געווען אזוי ווי א הכרח לא יגונה, און דאס איז שוין געווען די טוב שבהם. ס'איז געווען אזעלכע, מ'קען זיך פארשטעלן אז דאס האט מען בעיקר געהערט אין די סאוט אין דרום, ווי די די רייכע די רייכע אייגנטומער פון די קאטן פעלדער זענען נישט געווען גרייט אפצולאזן די אומזינסטע ארבעט וואס זיי האבן באקומען, וואס זיי האבן געטענה'ט פשוט אז ס'איז נאך בעסער אפילו, ס'קומט ארויס א טובה פאר די שווארצע שקלאפן, ווייל אזוי זענען זיי באזארגט, זייערע בעלי בתים געבן זיי צו עסן, נעמען קעיר פון זיי, פון זייערע משפחות, און ווען זיי ווערן עלטער, בקיצור זיי זענען באזארגט אזוי, איז פארקערט מען טוט נאך גאר א טובה פאר די שווארצע אז מען האלט זיי פארשקלאפט. למעשה אבער, ווי יעדער ווייסט און ווער ס'ווייסט נישט קען זיך פארשטעלן, איז עס נישט געווען מיט יענעם באזארגט, מען האט אויסגענוצט די שקלאפן אויף א ברוטאלן אופן, אין בעסטן פאל האט מען זיי אויסגענוצט. אין ערגסטן פאל וואס איז געווען אפטער ווי ווי די בעסטע פאל איז עס געווען ברוטאל אויכעט, מען רעדט פון שמיץ, פון שלעק, פון פייניגונגען וואס די שקלאפן זענען דורך געגאנגען אין די הענט פון זייערע אויבערהארן וואס האבן נאך דערצו געהאט א עקסטערע אגענדע, זיי האבן געהאט אן אדזשענדע זיי צו דערנידערן אז זיי זאלן פארלירן זייער אייגענע זייער אייגענע געפיל. פון איך בין איך, איך בין א מענטש, איך בין א זאך פאר זיך אליין, ווייל דאס איז דאך די גרעסטע סכנה פאר סיי וועלכע דיקטעיטערשיפ, סיי וועלכ, סיי ווער ס'וויל פארשקלאפן אפילו נאר בתורת משל ומליצה אנדערע מענטשן, איז די גרינגסטע זאך יענעם צו דערנידערן, אז יענער אליין זאל זיך פילן ווי ער באלאנגט צו זיין אויף די מדריגה וואס ער איז, אויף דעם שטאפל, ער איז בעצם, ער זאל זיך פילן נידריגער, ער זאל זיך פילן געקלאפט, ס'זאל אים נישט איינפאלן אפילו אז ער האט עפעס א מעמד, אז ער האט א רעכט אזוי צו זאגן, בוחר צו זיין אין דעם מציאות. איינע פון די דרום שטאטן, לואיזיענע, האט געהאט א געזעץ וואס האט קלאר און בפירוש געשריבן אז די יעדע קנעכט דארף דארף מכבד זיין זיין האר בלי שום גבול, דארף אים געבן די אלטימעטע רעספעקט, און ער דארף אים אויספאלגן, ער דארף אויספאלגן אלעס וואס דער זיין האר, וואס זיין אייגנטומער, ער האט דאך באלאנגט צו יענעם, הייסט אים, אן קיין קשיות און אן קיין תירוצים. און יא, ס'איז טאקע אמת אז די קנעכט האבן לכבוד דעם באקומען צו עסן, אבער זיי האבן נישט באקומען באצאלט, און זיי האבן זיכער נישט געטון די שווערע ארבעט אונטער די הייסע זון און די יומיד דעמפיגע וועטער פון די דרום מרצונם הטוב זיי האבן זיכער נישט געוואלט און אז זיי האבן עס נישט געוואלט און אז ס'איז געווען הייס און אז ס'איז און אז די ארבעט איז געווען שווער קען מען זיך פארשטעלן אז איינער דא און דארטן און ס'איז נישט איינער דא און דארטן אט דאס איז געווען מער די רוטין האט זיך אראפגעזעצט אפרוען אדער האט אביסל ווי מ'זאגט אונטערגעפוילעצט ביי די ארבעט האט זיין אויבערהאר, און ניטאמאל זיין אויבערהאר, געווענטליך האט ער געהאט געשטעלט איינעם, אפטמאל איז עס געווען א צווייטע שקלאוו וואס יענער האט באקומען דעם מעמד אז ער איז די, ס'האט געהאט א נאמען, דרייווער, די כאילו די הויפט פון די גרופע שקלאפן, האט ער געהאט א א קאנטשיק אין די הענט, אזוי ווי אין די אלטע גוטע צייט מיט די פריצים, און האט געקענט צעמזיקן דעם שקלאוו ביז בלוט. איז די שווארצע שקלאפן האבן געדארפט טרעפן עפעס אן אופן, וויאזוי צו צוריק באקומען אביסל פון זייער דיגניטי, פון זייער זעלבסט חשיבות, אז ער איז יא א מענטש, ווי מען זאגט ס'איז אריינגעגאנגען אסאך פסיכאלאגישע עבודה אין דיהומענייזן די שקלאפן, זיי געבן דאס געפיל פאר זיך אליינס, נישט נאר אז זיי זענען גארנישט ווערט אין די אויגן פון זייער אויבערהארן, אז זיי אליין זאלן זיך אויך אנקוקן ווי זיי זענען אקעי, נישט גארנישט, נישט ממש גארנישט ווערט, אבער זיכער. סאך ווייניגער ווערט ווי די ווייסע, און די שווארצע האבן געטון וואס זיי האבן געקענט ווי למשל זיי האבן ווער ס'האט געקענט און אזוי שנעל ווי מ'האט געקענט האבן זיי חתונה געהאט און אנגעהויבן א משפחה, פארוואס? ווייל דאס האט זיי געגעבן א געוויסע מאס פון זיך אויך זעלבסט חשיבות ביי זיך אליין אין די אויגן, זיין א טאטע, זיין א ראש המשפחה האט אים געהאלפן. און די משפחה סטראקטשער ביי די שווארצע קנעכט איז טאקע געווען בעסער און שטארקער דעמאלטס, ווי ביי די ווייסע, וואס האט געהאט א טיפע משמעות ביי זיי, ס'איז נישט נאר געווען מצוות אנשים מלומדה אז מען טוט עס אדער מען וויל האבן א משפחה, ס'איז געווען א עכטע פונדאמענטאלע געברויך פאר זיי כדי צו קענען פילן ווי א יש, ווי אן עקזיסטענץ. רוב שווארצע משפחות זענען געבליבן אזוי גאנץ ביזן סוף, ס'הייסט א קנעכט האט חתונה געהאט איז בדרך כלל געבליבן, מיט די זעלבע פרוי און די קינדער זענען געבליבן ביי אים געהעריג אויף א נארמאלן געזונטן אופן ביז ער איז געשטארבן. דאס איז איינס, אבער ס'זענען אבער למעשה יא געווען אסאך שווארצע משפחות, קנעכט משפחות וואס זענען צוריסן געווארן אבער דאס איז מער געקומען ווען די בעלי בתים האבן באשלאסן צו פארקויפן ווייטער צו פארקויפן דעם קנעכט צו א צווייטן. לאמיר זאגן דער צווייטער האט אפגעקויפט נאר דעם טאטן, דעם מאן, וואס איז געווען דער בעסטער קנעכט, ווייל מ'האט זיך, בדרך כלל האט מען זיי געדארפט פאר עבודת הפרך, און די מענער זענען געווען די מערסטע פעהיג פאר דעם, האט אבער נישט אפגעקויפט יענעמ'ס פרוי און קינדער, און אזוי זענען דאן אסאך משפחות זענען אזוי צוריסן געווארן. און ס'איז געווען תקופות און פלעצער וואו דאס איז אנגעגאנגען אויף א גרויסע פארנעם, למשל איז געווען סטעיטס, צום ביישפיל ווירדזשיניע, ווי די עקאנאמיע איז צוביסלעך אריבערגעגאנגען פון טאבעקא, דאס איז געווען זייער שטארק דארטן, צו אנדערע אינדוסטריס וואס האבן פארלאנגט ווייניגער ארבעט, איז זייער אסאך אייגנטומער, קנעכט אייגנטומער, האבן פארקויפט זייערע שקלאפן ווייטער, און ס'ווערט געשאצט אין א געוויסע תקופה זענען, איז א דריטל פון די שווארצע פון די שקלאף משפחות זענען אויפגעבראכן געווארן אויף דעם אופן. ווייל די אייגנטומער האבן פארקויפט די מענער ווייטער און יענע האבן נישט געקענט מיטנעמען די משפחות און די נייע אייגנטומער האבן נישט געוואלט אפקויפן אויך די פרויען און קינדער. ס'איז אינטערעסאנט, ס'איז מערקווירקדיג, אז די אייגנטומער, די ווייסע אייגנטומער פון די שקלאפן, האבן נישט געוואלט אז די שווארצע, די קנעכט, זייערע קנעכט, זאלן קענען ליינען און שרייבן. זיי האבן נישט געוואלט זיי זאלן ווערן צו קלוג. זיי האבן אבער יא געברענגט. פריטשער'ס, אזעלכע וואס זאלן פרעדיגן פאר די שווארצע חלקים פון די תורה, ווי זיי רופן עס די בייבל, און זיי האבן אויסגעקליבן דווקא די שטיקלעך וואס מוטיגט א מענטש שלום צו מאכן מיט'ן מצב, אפילו ס'איז שווער, אפילו מ'איז פארקנעכטעט, אפילו ס'איז הייס, אפילו מ'כאפט קלעפ, אפילו מ'האט נישט קיין פריי לעבן, זיי משלים מיט'ן מצב, בייג דיך אונטער דעם קאפ, אונטער'ן גורל, און נעם עס אן באהבה. דאס האבן די ווייסע אייגנטומער געפריווט פרעדיגן פאר די שווארצע שקלאפן, אבער יענע, הגם ס'איז געווען אומלעגאל, ס'איז געווען נאך א געוויסע אויפשטאנד, צו וואס מיר'ן זעהן א מינוט, א געוויסע אויפשטאנד וואס די וואס געוויסע שווארצע שקלאפן האבן דורכגעפירט, איז פארבאטן געווארן פאר די קנעכט צו, ממש נישט נאר מ'האט מ'האט זיי דיסקארעדזשד, אנטמוטיגט דערפון, נאר ס'איז ארויסגעקומען א געזעצליכע פארבאט אז קנעכט טארן נישט ליינען און שרייבן. טארן זיך נישט אויסלערנען דאס. למעשה אבער האבן די שקלאפן זיך שטילערהייט יא געלערנט ליינען און שרייבן, און איראניש זיי האבן אויכעט גענוצט די תורה דווקא זיך צו שטארקן. און איינע פון די גאנגבארסטע טעמעס ביי די שקלאפן אין די שווערע ווען זיי האבן געהאלטן אינמיטן די שווערע ארבעט אונטער די הייסע זון איז געווען אז זיי האבן צווישן זיך גערעדט פון אונזערע עלטערן, להבדיל אלף אלף הבדלות, פון אונזערע עלטערן אין מצרים, זיי האבן אונז גענומען אלס א דוגמא צו שעפן פון דעם אזא חיזוק כאילו אז די שווערע צייטן וועלן קומען צו א סוף, אז ס'איז געווען אידן, ס'איז געווען א גרופע די איזרעלייטס, אזוי ווי אונז אידן זעמיר באקאנט אין די בייבל, אז אונז זעמיר געווען אפאר הונדערטע יארן זעמיר געווען פארשקלאפט און פארקנעכטעט אונטער אפילו מסתם ערגערע אומשטענדן, איך מיין זיכער, אונז ווייסט מען דאך פון. חזל וואס וואס מ'האט מיט וואס מ'האט געטון מיט אונזערע אור-עלטערן אין מצרים איז געווען ערגערע אומשטענדן אפילו און זיי האבן זיך ארויסדערזען און די שקלאפן האבן אפילו פארפאסט ניגונים פארשידענע לידער מיט די טים באקאנט איינע פון די לידער זאגט ממש דאס איז אויף אידיש. איך בין אויפן וועג צו ארץ כנען, און זיי האבן זיך געשטארקט אז די אידן האבן זיך אויך געשטארקט אז סוף כל סוף גייען זיי ארויסגיין זאלן אנקומען צו זייער לאנד צו זייער ישוב צו צו זיך אהיים וואו זיי זאלן וואוינען אליין זעלבסשטענדיג פריי פון פרעמדע פון א פרעמדן יאך. יעצט די פאקט וואס די שווארצע האבן זיך למעשה יא געלערנט ליינען און שרייבן האט געפירט אז ס'זענען צווישן זיי טאקע אויסגעוואקסן פירערס, זענען געווען פירערס, אין די וועלט פון שקלאפן, און עטליכע פון זיי האבן טאקע אנגעהויבן העצן, פרעדיגן די מאסן אז ניין, נישטא קיין שום סיבה פארוואס זיי זאלן זיך לאזן אונטערדרוקן, פארשקלאפן, פארוואס זיי זאלן טראגן דעם יאך פון די פון זייערע ווייסע אונטערדרוקער, און זיי האבן רעוואלטירט. ס'האט זיך נישט געמאכט אפט, און ווען ס'האט זיך געמאכט האט זיך עס געענדיגט מיט דעם וואס די רעוואלטן זענען דערשטיקט געווארן, אבער ס'האבן זיך געמאכט אזעלכע. די מערסטע סוקסעספולע אזא אויפשטאנד האט זיך געמאכט אין די פיר באקאנטסטע, די פיר וואס זענען געווען אביסל סוקסעספול, דאס הייסט אז ס'איז זיי געלונגען לאמיר זאגן צו הרג'נען זייער אויבערהארן פאר זיי זענען געכאפט געווארן, פיר שטיק איז געווען במשך פֿינף און דרײַסיק יאר, און זיי האבן זיך אויסגעשפילט אין אנפאנג פונעם ניינצנטן יאר הונדערט. יא, ווי פריער דערמאנט איז. שקלאפעריי, ארויסגעטראגן געווארן פונעם געזעץ אין די צפון שטאטן אין אנפאנג פונעם ניינצנטן יאר הונדערט, ס'איז געווען אין אַכצן הונדערט און פֿיר, עיטין-אָו-פֿאָר, און דאס האט היבש געמוטיגט די שקלאפן פון די דרום לענדער וואו ס'איז יא געווען נישט נאר געזעצליך נאר נארמאל און לכתחילה, זיי האבן געשעפט פון דעם חיות כח צו פרובירן רעוואלטירן קעגן. זייערע אייגנטומער, איז אין די פֿינף און דרײַ אין די בערך פֿינף און דרײַסיק יאר נאכפאלגענדיג די תקופה די צייט די יאר ווען ווען שקלאפעריי איז דעלעגאליזירט געווארן אין די צפון שטאטן זענען געווען אפאר אזעלכע אויפשטאנדן פון די שקלאפן אין די דרום שטאטן די סוקסעספולסטע איז געווען אין זומער פון אַכצן הונדערט איין און דרײַסיק און איז אנגעפירט געווארן טאקע דורך א פרעדיגער יענער האט געהייסן טורנער. ער האט צוזאם גענומען א גרופע פון אַכציק שקלאפן, זיי האבן געהארגעט זייער באלבאס, און זיי האבן זיך ארויס געלאזט פון איין פארעם צום אנדערן פארעם, און אויסגעהארגעט די אייגנטומער און זייערע משפחות, זייערע פרויען און קינדער, און באפרייט, פארשטייט זיך אויטאמאטיש זענען באפרייט געווארן די אלע קנעכט וואס האבן געארבעט אין יענע באטרעפענדע פארמס. דאס האט זיך אפגעשפילט אין די שטאַט ווירדזשיניע, און עס קען אויך זיין אז דאס האט געהאט שייכות, מיין פארוואס עס איז געקומען דווקא פון דארטן ס'איז נאר א שפעקולאציע, איז ווייל דארטן ווי פריער דערמאנט איז א גרויס חלק פון די משפחות זענען זענען צעמזיקט געווארן דורך די ווייסע וואס האבן פארקויפט די מענער ווייטער פאר קנעכט און געלאזט די משפחות ביי זיך, בכל אופן דארטן אין. די שטאַט ווירדזשיניע האָט זיך עס אָפּגעשפּילט. למעשה איז דער טורנער און זיבעצן, אינגאַנצן זיבעצן פון די אַכציק חברה וואָס זענען מיט אים געווען זענען געכאַפּט געוואָרן און זענען אומגעברענגט געוואָרן. ווירדזשיניע האָט רעאַגירט צו דעם אויפשטאַנד דורכן דורכפירן אַ סעריע פון פרישע געזעצן וואָס האָבן נאָך פאַרערגערט און נאָך מער פאַרשקלאַפט די עקזיסטירנדע קנעכט, און ס'איז דעמאָלט דעמאָלט איז אַרויסגעקומען דער פאַרבאָט אַז זיי טאָרן נישט פּרעדיגן, קיינער טאָר נישט פּרעדיגן צו זיי. זיי טארן נישט קענען ליינען און זיי טארן בכלל נישט ליינען און אזוי ווייטער, בקיצור שקלאפעריי איז נאך מער איז שטערקער געווארן, שטרענגער געווארן, און די רעכטן פון די שווארצע שקלאפן זענען נאך מער איינגעצוימט געווארן, ווירדזשיניע האט עס געטון פריער און די אנדערע דרום שטאטן האבן נאכגעפאלגט מיט די זעלבע אדער ענליכע געזעצן, ס'זענען געווען שקלאפן וואס וועם עס איז געלונגען צו אנטלויפן, ווי דערמאנט איז אין די צפון שטאטן איז שוין שקלאפעריי געווארן. דעלעגאליזירט, שוין נישט געווען לעגאל, איז א שווארצער וואס האט געוואוינט אין די צפון שטאטן ווי למשל ניו יארק, איז געווען א בירגער גלייך מיט אלעמען, על כל פנים אין פרינציפ, אין טעאריע. למעשה בפועל זענען זיי נישט געווען גלייך, שקלאפעריי איז טאקע אפגעשאפן געווארן, אבער גלייך זענען זיי נישט געווארן. זיי זענען נאך אלץ געווען אפגעטיילט שווארצע און ווייסע, און די שווארצע האבן געהאט סאך ווייניגער און מער באגרעניצטע רעכטן ווי די ווייסע. דאס האט זיך געטוישט ערשט סאך שפעטער. אין שכנות'דיגע קענעדע איז אויך שקלאפעריי מער נישט געווען לעגאל, במילא זענען געווען שקלאפן וועמען ס'איז געלונגען צו אנטלויפן אדער צו די צפון שטאטן אדער נאך ווייטער אפילו קיין קענעדע, וואו זיי זענען געווארן כאטש פרייע מענטשן, טאקע נישט גלייכבארעכטיגט מיט אלע, מיט ווייסע, אבער בכל זאת פריי. קנעכטשאפט ווי געזאגט אין די פאראייניגטע שטאטן איז געקומען צו א סוף הערשט אין עיטין סיקסטי פייוו, אַכצן הונדערט פֿינף און זעכציק, דאס איז געווען נאך א בערך פֿיר יאר לאנגע מלחמה צווישן די דרום סטעיטס און די צפון סטעיטס, צפון סטעיטס האבן געוואלט אפשאפן קנעכטשאפט אין גאנצן לאנד, די דרום סטעיטס וועמענס עקאנאמיע, וועמענס געלט איז געקומען בעיקר פון שקלאפן ארבעט, האבן עס יא געוואלט לאזן לעגאל, ס'איז געקומען צו א מלחמה, די צפון שטאטן האבן געזיגט און קנעכטשאפט איז ארויסגעטראגן געווארן פונעם געזעץ, איבערן גאנצן לאנד. דעמאלטס אין אייטין סיקסטי פייוו איז שקלאפעריי פארמאל אפגעשאפן געווארן אין די פאראייניגטע שטאטן. אבער די ווייען און די וואונדן זענען געבליבן. אזוי איז עס, ס'איז א מציאות. די שווארצע באפעלקערונג נאך היינט טראגט זיך ארום מיט א מיט א גרויסע מאס, פארשטייט זיך מ'רעדט נישט פון יעדעם, אבער ס'איז דא, די געדאנק איז דא, די פענאמענאן איז דא, אז זיי דרייען זיך ארום מיט א רוגזה, מיט א אנגעגעסנקייט קעגן ווייסע, נישט דווקא קעגן דעם אדער יענעם, נאר קעגן ווייסע בכלל, זיי שפירן זענען בא'עוול'ט געווארן במשך אין די וועלט פאר סאך לענגער, אבער דא אין אמעריקע אליין זענען זיי במשך הונדערטער יארן זענען בא'עוול'ט געווארן, זייער פרייהייט איז פון זיי צוגערויבט געווארן, אסאך האבן נישט געהאט קיין געהעריגע היימען, זייערע זייער קינדהייט איז פון זיי צוגערויבט געווארן און במילא זענען זיי אויפגעוואקסן. נישט געהעריג געזונט און באלאנסירט, זענען דאך נישט אויפגעוואקסן געהעריג אין קיין קיין נארמאלע משפחות מיט קיין נארמאלע סטראקטשער, נארמאלע עלטערן, איז וואס ווי געזאגט פריער, משפחות זענען צוריסן געווארן, און יענע תקופה איז נישט געווען אויסגעשטעלט צו האנדלען מיט א קינד, כ'מיין היינט איז דא הילף, נאכאמאל קיינער קען נישט ערזעצן א געהעריגע משפחה, אבער ס'איז דא הילף, ס'איז דא וואס צו טון, דעמאלטס איז עס נישט געווען, און וויפיל און וואס ס'וואלט ווען אפשר יא געווען, האט מען עס פאר די שווארצע נישט געגעבן, במילא איז אויפגעוואקסן דור נאך דור נאך דור פון פסיכיש פארוואונדעטע מענטשן, כ'מיין נישט משוגע, נאר מ'מיינט אזוי ווי צובראכענע מענטשן אן קיין געהעריגע אן קיין געהעריגע מבנה, אן קיין געהעריגע געבוי פון פון א מענטש, ווייל זיי האבן זיך אין אנדערע ווערטער, זיי האבן זיך קיינמאל נישט אויסקורירט פון יענעם קאשמאר, פון יענע איבערלעבענישן. יעצט עס איז כאטש לאמיר זאגן אין טיילווייז נאר א תירוץ, ווער ווייסט, ס'קען זיין, ס'קען זיין אז יא, ס'קען זיין אז נישט, נישט קיין נפקא מינה, אבער דאס איז דאס מציאות. יעצט אונז אידן האבן געליטן פארשטייט זיך סאך סאך מער ווי זיי, סאך סאך מער ווי די שווארצע דורכאויס די תקופה פון שקלאפעריי, כ'מיין ממש לא יאומן כי יסופר וואס אונז האבן מיטגעמאכט פארדעם בשעת מעשה און נאכדעם בשעת די שקלאפן. האבן זיך געפונען בשעת שקלאפעריי איז אנגעגאנגען דא אין אמעריקע מיט וואס מיט הונדערט פופציג צוויי הונדערט יאר צוריק האבן אונזערע עלטערן אויסגעבלוטיגט אין פאגראמען אין יוראפ און ווי נישט אבער פארט דא א ריזיגע חילוק און אונז אלע ווייסמיר ס'איז נישט אזוי ווייט אז די שווארצע זענען די אויסנאם ווי אונז זעמער די אויסנאם אזוי איז עס און ס'איז דא השגחה עליונה וואס וואכט גיבט אכטונג אויף אידן אויפן אידישן פאלק. אונז זעמיר לכתחילה אויסגעשטעלט געווארן אז מען האט אונז פיינט און מען רוידעפט אונז אויף די גאנצע וועלט זייט אונז זעמיר געגאנגען אין גלות, זייט עכ"פ, זייט חורבן בית שני, אונז האבן נישט געהאט קיין מנוחה, און עס איז לכתחילה אויסגעשטעלט געווארן אזוי דורך די השגחה עליונה, אזוי איז עס, אזוי אזוי אזוי האט די השגחה עליונה באשערט, און במילא מיט די מכה קומט אויך די רפואה אז איכשהו האט דער אייבערשטער אלץ אונז געהאלפן עקסטער. זיך צוריקשטעלן, עקסטערע כוחות האמיר אונז באקומען זיך אויפצוהייבן, אפצושטויבלען, אפשטויבן, זיך ארומוואשן און באנדאזשירן, זיך אויפשטעלן, אויסגלייכן דעם רוקן און אנפאנגן פון אלף. איז אונז האמיר א עקסטערע סייעתא דשמיא, און וועגן דעם איז אונז אפשר אביסל שווערער צו פארשטיין פארוואס זיי קענען נישט איבערקומען דאס, אנשטאט זיין פארנומען מיט ביטערן אויפן עבר, זיך אויסדרייען און קוקן פאראויס, די גוף איז אויסגעשטעלט אז די קאפ ביי דיפאלט פון זיך אליין אויב מען דרייט אים נישט אוועק מיט כח קוקט אויף פאראויס, קוק פאראויס און גיי פאראויס, ס'איז אונז אפשר אביסל שווערער דאס צו פארשטיין ווייל אונז זעמער טאקע דורכגעגאנגען א געוואלד און אונז זעמער יא א גאנצע צייט געבליבן פאוקעסט אויפן עתיד, אקעי וואס קען מען יעצט טון, וואס קען מען בעסער מאכן, וויאזוי קען מען זיך צוריק אוועקשטעלן, וויאזוי קען מען פון דאס ניי אנפאנגען בויען. אונז האמיר א עקסטערע סייעתא דשמיא, און אונז איז שווערער צו פארשטיין אזעלכע וואס האבן עס נישט, און זענען געבליבן נישט נאר מיט די ווייטאג, נאר אויך מיט די פאלגן, מיט די תוצאות וואס די הונדערטע און הונדערטע יארן זיין פארשקלאפט האט געברענגט. ברכה און הצלחה.